מיטוואך ברכה ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וו פון די מילוי פונעם אות וו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת זאגט די הייליגע תורה משה רבינו בענטשט ווייטער יוסף וממגד ער זאל האבן פון די זיסע זאכן ארץ פון די פלאכע לאנד פריער האט מען גערעדט פון די הרים וגבעות זאגט ער יעצט ער זאל אויכעט האבן פון די זיסע זאכן פון די פלאכע געגנטער ומלואה און פון אלעס וואס איז דא אין איר, זאגט דער רמב ם, דאס מיינט צו זאגן אויכעט אז אלע זיינע מענטשן זאלן געבענטשט ווערן מיט קינדער, און אלע זיינע בהמות זאלן האבן קינדער, ורצון, דאס זאל קומען פון די ווילן, פון די באוויליגונג, שוכני סנה, פון דעם אייבערשטן וואס ער האט זיך באוויזן צו מיר אויפן סנה די ערשטע מאל, תבואתה, דאס זאל קומען לראש יוסף, אויף די קאפ פון יוסף, ולקדקוד נזיר אחיו. און אויף דעם קאפ פון דעם וואס איז געווען אפגעשיידט פון זיינע ברידערס. זאגט רשי, ורצון שוכני סנה, כמו שוכן סנה, דער יוד איז איבריג, ס'איז אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען שוכן סנה, ותהא ארצו מבורכת, זיין לאנד זאל זיין געבענטשט מרצונו, פון די באוויליגונג ונחת רוחו של הקדוש ברוך הוא הנגלה עלי תחילה בסנה, וואס ער האט זיך די ערשטע באוויזן צו מיר אויפן דארן בוים. רצון מיינט א נחת רוח ופיוס, וכן כל רצון שבמקרא.

דער חשובער, דער קעניג וואס וועט ארויסקומען פון שבט יוסף, וואס דאס איז יהושע בן נון, שורו, וואס ער וועט האבן כוחות ווי אן אקס, הדר לו, די שיינקייט וועט געגעבן ווערן צו אים, וקרני ראם קרניו, זיינע הערנער וועלן זיין אזוי שיין ווי די הערנער פון א וויזלטיר, בהם, מיט זיי, עמים די פעלקער, ינגח יחדיו, וועט ער צוזאמען שטויסן און באזיגן אפסי ארץ, קעניגן ביז די עק פון די וועלט, והם רבבות אפרים, און די. זענען די צענדליגער טויזנטער וואס זענען אויסגעהארגעט געווארן דורך יהושע, וואס ער שטאמט פון אפרים, והם אלפי מנשה, און די זענען די טויזנטער וואס עס האט געהארגעט גדעון וואס ער האט געשטאמט פון מנשה. זאגט רש י, בכור שורו, יש בכור שהוא לשון גדולה ומלכות, א גרויסקייט, א קעניגרייך, שנאמר אף אני בכור אתנהו, וכן אזוי אויכעט שטייט בני בכורי ישראל, בכור מיינט מלך היוצא ממנו, והוא יהושע, שורו, שכוחו קשה כשור, לכבוש כמה מלכים, ער וועט קענען אייננעמען אסאך קעניגן, הדר לו, די שיינקייט איז נתון לו ס'איז געגעבן צו אים שנאמר ונתתה מהודך עליו, דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו זאל איבערגעבן פון זיין שיין אויף יהושע וקרני ראם קרניו, שור כוחו קשה, א אקס האט טאקע אסאך כח אבער ואין קרניו נאות, ער האט נישט די שיינע הערנער, אבל ראם א וויזלטיר איז יא קרניו נאות, ואין כוחו קשה, ער האט נאר נישט די שטארקע כוחות, נתן ליהושע כוחו של שור ויופי קרני ראם. משה רבינו האט דא געבענטשט יהושע ער זאל האבן די כוחות פונעם אקס און די שיינקייט פון די קרני ראם. אפסי ארץ, זאגט רש"י האט דאך נאר איינגענומען ארץ ישראל, וואס הייסט ביז די עקן פון די גאנצע וועלט, ווייל די שלושים ואחד מלכים, די איין און דרייסיג קעניגן וואס ער האט באזיגט אין ארץ ישראל, אפשר איז דען מעגליך שכולם מארץ ישראל היו? ארץ ישראל איז א קליין לענדל, ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה, וואו איז דארטן דא איין און דרייסיג קעניגרייכן? אלא נאר אין לך כל מלך ושלטון פון די וועלט שלא קנה לו פלטרין ואחוזה בארץ ישראל, יעדער קעניג יעדער הערשער איבער די וועלט האט זיך געקויפט א פאלאץ און א שטיקל נחלה אין ארץ ישראל שחשובה לכולם היא ווייל דאס איז געווען א לאנד וואס איז געווען חשוב ביי אלע שנאמר נחלת צבי צבאות גוים, ס'איז געוועזן א גליסטיגע ארבטייל וואס אלע פעלקער האבן דארט געלייגט א אויג דערויף, זיי האבן געוואלט באקומען א שטיקל דערפון, ממילא ווען ער האט באזיגט די איין און דרייסיג מלכים פון ארץ ישראל, האט ער אין פאקט באזיגט קעניגרייכן ביז די עקן פון די גאנצע וועלט.

שמח זבולון בצאתך, אנדערש ווי יעדער סוחר וואס נאר ווען ער קומט צוריק מיט זיינע פארדינסטן פרייט ער זיך, אבער דו זבולון ביסט דאך א שליח מצוה, ווען דו גייסט ארויס צו האנדלען קענסטו דיך שוין פרייען און זיין זיכער אז דו גייסט מצליח זיין, ווייל ויששכר באהליך, אין דיינע געצעלטן זיצט יששכר און דו האלטסט אים אויס, דו שטעלסט אים צו א דאך איבערן קאפ, דו שטעלסט אים צו שפייז, קענסטו זיין זיכער אז אין דעם זכות גייסטו מצליח זיין. זאגט רש"י ולזבולון אמר, אלו חמשה שבטים שבירך באחרונה, די פינף לעצטע שבטים, זבולון, גד, דן, נפתלי ואשר, כפל שמותיהם האט ער איבערגעזאגט זייערע נעמען דאפלט אינעם פסוק לחזקם ולהגבירם, זיי צו שטארקן, לפי שהיו חלשים שבכל השבטים, נאטירליך זענען זיי געוועזן די שוואכסטע פון די שבטים, ממילא האט ער זיי געשטארקט מיטן איבערזאגן די נאמען צוויי מאל, און ס'האט טאקע געהאלפן ווי מ'זעט שפעטער אז גד איז פאקטיש געווארן פון די שטערקסטע פון די שבטים. הם הם שהוליך יוסף לפני פרעה, דאס זענען געווען די וואס ער האט געפירט פאר פרעה שנאמר ומקצה אחיו, פון די שוואכערע פון די ברידער, לקח חמשה אנשים, לפי שנראים חלשים ווייל זיי זעען אויס שוואך, ולא ישים אותם לו שרי מלחמתו, ער האט נישט געוואלט אז פרעה זאל זיי נעמען פאר גענערעלער, האט ער גענומען די שוואכערע פון די ברידערס און געוויזן פאר פרעה אז זיי טויגן נישט דערצו.

לפיכך הקדים זבולון ליששכר, פאר דעם האט ער פריער געשטעלט זבולון פאר יששכר, יששכר וואלט דאך געווען עלטער, אבער ער שטעלט זבולון פריער ווייל אם אין קמח אין תורה, שתורתו של יששכר על ידי זבולון היתה, די גאנצע לערנען פון יששכר איז נאר צושטאנד געקומען דורך זבולון. שמח זבולון בצאתך, הצלח בצאתך לסחורה, ווען דו גייסט ארויס אויף האנדל זאלסטו מצליח זיין. ויששכר האט ער געוואונטשן הצלח בישיבת אהליך לתורה, זאלסט מצליח זיין ווען דו זיצט און דו לערנסט, לישב ולעבר שנים זאלסט קענען מעבר זיין די יארן ולקבוע חדשים באשטימען די חדשים כמו שנאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעתים ראשיהם מאתים, ס'איז ארויסגעקומען פון זיי ראשי סנהדראות היו עוסקים בכך וואס זיי פלעגן עוסק זיין אין קביעת חדשים. ועל פי קביעות עתיהם ועיבוריהם, לויט די באשטימונג פון זייערע צייטן און פון די עיבור חדשים, זאגט דער פסוק ווייטער, עמים הר יקראו, וואס רש"י טייטשט עס אויס לויט איין פשט, אז די שבטים וועלן ארויפקומען עולה רגל זיין, און דאס אלעס ווענדט זיך ווען מ'איז קובע די שלש רגלים. זאגט דער תרגום, ולזבולון אמר, חדי זבולון במפקך לאגחא קרבא על בעלי דבבך, ויששכר במהכך למעבד זמני מועדיא בירושלים. זאגט דער פסוק עמים, טייטשט רש"י איין פשט, די פעלקער, די שבטים, הר יקראו, זיי וועלן זיך פארזאמלען און זיך רופן איינער דעם צווייטן ארויפצוגיין עולה רגל זיין, שם דארטן יזבחו וועלן זיי שעכטן זבחי צדק, קרבנות וואס מען ברענגט נישט אויף א חטא, נאר אויף דעם וואס מען קומט זען כביכול דעם פנים פונעם אייבערשטן, כי שפע ימים יינקו, ווי אזוי וועלן די בני יששכר קענען זיצן און קובע זיין די חדשים, דורך דעם וואס די בני זבולון וועלן זייגן די השפעות פון די ימים, ושפוני טמוני חול, און זיי וועלן אויך מצליח זיין און טרעפן אין זייער נחלה באהאלטן אין די זאמד גאר חשובע ארטיקלען, און זיי וועלן געבן צו לייזן פאר יששכר, דורכדעם וועט יששכר האבן צייט און די מעגליכקייט צו זיצן און קובע זיין חדשים, און אזוי וועט מען וויסן ווען מען דארף גיין עולה רגל זיין. זאגט רש"י עמים של שבטי ישראל, הר יקראו להר המוריה יאספו, זיי זאלן זיך פארזאמלען צום הר המוריה, כל אסיפה על ידי קריאה היא, יעדע צאמזאמלונג רופט מען צאם דעם עולם, און פאר דעם רופט ער דאס אן,

טרית, וואס דאס איז א מין פיש, וחלזון, וואס פון דעם מאכט מען די תכלת, וזכוכית לבנה, וואס איז זייער א טייערע מין גלאז, היוצאים מן הים ומן החול, די טרית און די חלזון קומען פונעם ים, און די זכוכית קומט פון די זאמד. ובחלקו של יששכר וזבולון היה, דאס האט מען געטראפן אין די טיילן פון יששכר און זבולון, כמו שכתוב במסכת מגילה, אויף דעם פסוק זבולון עם חרף נפשו למות, משום דנפתלי על מרומי שדה. שהיה מתרעם זבולון על חלקו. זבולון פלעגט זיך אפרעדן, לאחי פאר מיין ברודער נפתלי, נתת שדות וכרמים. און מיר האסטו געגעבן דארטן ביים ברעג פונעם ים, כ'האב נישט קיין געהעריגע פלאץ וואו צו מאכן א פעלד, כ'האב נאר בערג. האט אים דער אייבערשטער געענטפערט, פאר דיר האב איך אנגעגרייט די אלע טייערע זאכן וואס דו טרעפסט פון די ימ'ן, און די זכוכית לבנה וואס קומט אריין פון דיין זאמד.

תגרי אומות העולם באים אל ארצו, סך סוחרים פון די פעלקער וועלן קומען צו זיין לאנד, והוא עומד על הספר, ער איז ביים גרעניץ פון ארץ ישראל, והם אומרים וועלן זיי זאגן, הואיל ונצטערנו עד כאן, זיי האבן זיך אפגעמוטשעט צו קומען ביז אהער, נלך עד ירושלים, לאמיר שוין ארויפגיין קיין ירושלים אויכעט ונראה, לאמיר זען מה יראתה של אומה זו, וואס איז די עבודה, צו וועמען דינט די פאלק ומה מעשיה, וואס גייט דארטן פאר, והם רואים און זיי זעען כל ישראל עובדים לאלוקה אחד, אלע דינען איין באשעפער ואוכלים מאכל אחד, אלע עסן די זעלבע עסנווארג, לפי שהעכו"ם, ווייל די אומות העולם, אלהות של זה לא כאלהות של זה, יעדער האט זיך זיין אנדער אפגאט, און מאכלו של זה לא כמאכלו של זה, וואס דער עסט טאר דער נישט עסן, והם אומרים, רופן זיי זיך אן דעמאלס די אלע סוחרים פון די אומות העולם, אין אומה כשרה כזו, נישט דא קיין בעסערע ערליכערע פאלק ווי דעם, ומתגיירין שם זענען זיך מתגייר דארט, שנאמר, שם יזבחו זבחי צדק, זיי ווערן אלע גרי צדק, און זיי ברענגען קרבנות. כי שפע ימים יינקו, זבולון ויששכר, הים נותן להם ממון בשפע, די וואסער איז זיי משפיע געלט בשפע, און דורך דעם

געבענטשט זאל זיין דער אייבערשטער וואס ער טוט פארברייטערן די נחלה פון די בני גד, כלביא שוכן, וויבאלד ער רוהט אזוי ביים גרעניץ נעבן די אומות העולם, דארף ער האבן די כוחות פון א יונגע לייב, וטרף זרוע אף קדקד, ער וועט פארצוקן דעם ארעם צוזאמען מיטן קאפ, זאגן די ראשונים, ווען ער וויל אפהאקן דעם קאפ פונעם שונא, הייבט יענער אויף די האנט צו באשיצן דעם קאפ, האקט ער קודם אפ די האנט, און אויך נאכדעם דעם קאפ. זאגט רש"י ברוך מרחיב גד, מלמד שהיה תחומו של גד מרחיב והולך כלפי מזרח, גד האט זיך באקומען צוגעטיילט אינדרויסן פונעם ירדן אויף מזרח, האט ער געהאט דארטן א גרויסע שטח וואו ער קען זיך צוברייטערן, און ער האט זיך טאקע אויסגעשפרייט מער און מער צום מזרח זייט פון די וועלט.

זאגט דער תרגום ולגד אמר בריך דאפתי לגד כליתא שרי ויקטול שלטונין עם מלכין זאגט דער פסוק וירא גד האט געזען ראשית לו אז ער האט אויסגעקליבן צו זיך די געגענטער וואס מען האט די ערשטע איינגענומען פון סיחון ואוג כי שם ווייל דארט האט ער געוואוסט גייט זיין די חלקת די טייל די קבר פון מחוקק דער געזעצגעבער משה רבינו וואס ער האט איבערגעגעבן די תורה ספון, וואס דער קבר איז באהאלטן קיינער ווייסט נישט וואו דאס איז, ויתא און ער איז געקומען ראשי עם ביים פארנט פונעם פאלק איינצונעמען ארץ ישראל, איז גד געגאנגען פאראויס, ווייל ער איז געווען דער גרעסטער גיבור פון אלע שבטים, צדקת השם עשה, ער האט געטון א צדקות פארן אייבערשטן, ומשפטיו עם ישראל, און ער האט אויך געטון א דין מיט די אידן, ווייל די בני גד האבן געמאכט א תנאי מיט משה רבינו אז זיי גייען קומען קיין ארץ ישראל, טראץ דעם וואס זיי האבן שוין באקומען זייער נחלה אינדרויסן פונעם ירדן, וועלן זיי מיטקומען און מלחמה האלטן מיט די אידן. און ווי לאנג מען וועט נישט אייננעמען ארץ ישראל האבן זיי צוגעזאגט וועלן זיי נישט צוריק גיין, דאס איז געווען די משפט וואס זיי האבן געטון מיט די אידן, אויסער דעם האבן זיי צוגעלייגט פון זיך לפנים משורת הדין אז זיי וועלן אויכעט אויסווארטן ווי לאנג מען וועט איינטיילן ארץ ישראל, האבן זיי אויסגעווארט נאך זיבן יאר, און דאס איז געווען א צדקה וואס זיי האבן געטון פארן אייבערשטן. זאגט רשי וירא ראשית לו ראה גד האט געזען ליטול לו צו נעמען פאר זיך חלק בארץ סיחון ועוג שהיא ראשית כיבוש הארץ וואס דאס איז געווען די ערשטע פון די לענדער וואס מען האט איינגענומען כי שם חלקת מחוקק כי ידע ווייל ער האט געוואוסט אשר שם בנחלתו דארט אין זיין ארבטייל וועט זיין חלקת שדה קבורת מחוקק והוא משה, ספון, אותה חלקה ספונה וטמונה מכל בריה ס'איז באהאלטן פארהוילן פון יעדן איינעם, שנאמר ולא ידע איש את קבורתו. ויתא, לויט דעם פשט גייט עס ארויף אויף גד, ראשי עם הם היו הולכים לפני החלוץ, זיי זענען געגאנגען פאר די באוואפנטע בכיבוש הארץ ביים אייננעמען דאס לאנד לפי שהיו גיבורים ווייל זיי זענען געווען שטארקע, וכן הוא אומר ואתם תעברו חלוצים לפני אחיכם וגומר, צדקת השם עשה, שהאמינו דבריהם, זיי האבן אמת געמאכט זייערע ווערטער, ושמרו הבטחתם, זיי האבן אפגעהיטן זייער צוזאג לעבור את הירדן, עד שכבשו וחלקו. דבר אחר, ויתא וועט ארויפגיין אויף משה, ראשי עם, אז משה רבינו איז נישט געבליבן אין שטוב, אזוי ווי אלע קעניגן וואס ער שיקט ארויס די מיליטער, אבער ער גייט נישט מיט מיט זיי, נאר משה רבינו איז געגאנגען פאראויס,

וואס מען רעדט פון די פטירה פון משה רבינו, און נאכדעם זאגט דער פסוק ויהי אחרי מות משה עבד השם, נאכדעם וואס משה רבינו דער קנעכט פונעם אייבערשטן איז געשטארבן, ויאמר השם אל יהושע בן נון, האט דער אייבערשטער גערעדט צו יהושע בן נון, משרת משה, דער באדינער פון משה רבינו, לאמור, אזוי צו זאגן, אז ער זאל איבערגעבן פאר די אידן אז מען גייט שוין אריינגיין קיין ארץ ישראל. דער רד"ק זאגט אז דאס איז נישט געווען תיכף נאך די פטירה פון משה רבינו, משה רבינו איז נפטר געווארן ז' אדר, און גאנצע דרייסיג טעג האט דער אייבערשטער נאכנישט גערעדט צו יהושע ווייל די שכינה רוהט נישט אויף איינער וואס איז בצער ובאבל, נאר הערשט ז' ניסן איז געקומען די מאמר אז ביז דריי טעג וועט מען אריבערגיין דעם ירדן. דער רלב"ג זאגט, משרת משה, די סיבה פארוואס יהושע איז אויסגעקליבן געווארן אז ער זאל זיין דער פירער איז ווייל ער האט געטריי באדינט משה רבינו און א משרת איז מיטן רבי'ן כסדר האט ער מיטגעהאלטן אלע הוראות אלע זאכן וואס זענען פארגעקומען האט ער געוואוסט פונקטליך וואס משה רבינו האט געטון וויאזוי ער האט זיך געפירט גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה און דערפאר איז ער געווארן אויסגעקליבן צו זיין דער נביא נאך אים. זאגט דער תרגום, והוה בתר דמית משה עבדא דה' ואמר ה' ליהושע בר נון, משומשניה דמשה למימר. זאגט דער פסוק, משה עבדי מת, משה מיין קנעכט איז געשטארבן, ועתה און יעצט אז ער לעבט שוין נישט, קען מען שוין אריבער גיין קיין ארץ ישראל, ווייל ווי לאנג משה האט געלעבט האט מען דאך נישט געקענט אריין גיין ווייל ער קען דאך נישט מיטקומען, איז יעצט אז ער איז שוין נישט דא, קום, הייב דיך אויף, עבור את הירדן הזה גיי אדורך דעם ירדן, אתה דו וכל העם הזה, מיט דעם גאנצן פאלק, אל הארץ צו דעם לאנד אשר אנכי נותן להם, לבני ישראל, וואס איך געב פאר זיי, פאר די אידן. רש"י ברענגט פון חזל, וואס האט ער געזאגט דא משה עבדי מת, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר יהושע ווען משה וואלט נאך געלעבט, וואלט איך אים ענדערש געוואלט, ער זאל ווייטער זיין דער פירער. נאך א פשט, אז מען רעדט דא פון די דריי טויזנט הלכות וואס זענען פארגעסן געווארן נאך די פטירה פון משה רבינו, האט יהושע געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל אים אויסלערנען די הלכות, האט דער אייבערשטער געזאגט, פארפאלן, אז משה איז נישט דא, קען איך דיר נישט אויסלערנען די הלכות, די איינציגע זאך וואס איך קען טון, איך זאל ענק אריינדרייען אין א מלחמה, און אזוי וועט מען נישט זיין אזוי פארדאגה'ט מען האט פארגעסן, אז מען האט פארגעסן די אלע הלכות. ממילא הייב דיך אויף און גיי אריבער דעם ירדן. זאגט דער תרגום, משה עבדי מית, וכען קום עבר ית ירדנא הדין, את וכל עמא הדין לארעא דאנא יהיב להון לבני ישראל. זאגט דער אייבערשטער צו יהושע כל מקום א יעדן פלאץ אשר תדרוך וואס וועט טרעטן כף רגלכם בו, ענקערע פיס פלאכן וועלן טרעטן אין אים, לכם נתתיו האב איך פאר ענק איבערגעגעבן, כאשר דיברתי אל משה, אזוי ווי איך האב גערעדט צו משה רבינו. איז בפשטות מיינט עס, יעדן פלאץ אין ארץ ישראל וואס עטץ וועטס באטרעטן, וועל איך ענק געבן די כוחות דאס איינצונעמען, ס'זאל בלייבן אונטער ענקערע הענט. אבער רש"י ברענגט פון חז"ל, אז דאס שטייט דאך שוין אין די קומענדיגע פסוק פונקטליך אויסגערעכנט די גבולות פון ארץ ישראל, נאר די פסוק קומט מרבה זיין, אז איינמאל די אידן וועלן זיין אין ארץ ישראל, און זיי וועלן זיך וועלן פארברייטערן און אייננעמען אויכעט שטחים פון חוץ לארץ, איז וואו זיי וועלן טרעטן און וועלן אייננעמען פון די אומות אינדרויסן פון ארץ ישראל וועט אויכעט קומען אונטער זייערע הענט. זאגט דער תרגום, כל אתרא דתדרוך פרסת רגלכון ביה לכון יהבתה כמא דמלילית עם משה. רעכנט ער אויס די גרעניצן פון ארץ ישראל, מהמדבר, פון דעם מדבר צין, דעם מדבר קדש, וואס דאס איז געווען ביים ווינקל פון מזרח דרום פון ארץ ישראל, והלבנון הזה, און די וואלד לבנון, וואס ער זאגט הזה, ווייל מען האט עס געקענט זען שוין פון דארטן וואו זיי זענען יעצט געווען אין עבר הירדן, אדער ווייל דאס איז געווען א באקאנטע וואלד, זאגט ער הזה, ווייל דאס איז א לשון וואס מען זאגט אויף א באקאנטע זאך. ועד הנהר הגדול ביז דעם גרויסן טייך נהר פרת, וואס דאס איז אויבן ביים צפונדיגן עק פון ארץ ישראל, כל ארץ החיתים, די גאנצע לאנד וואו עס וואוינען די חיתים,

זאגט דער אייבערשטער ווייטער לא יתיצב איש לפניך כל ימי חייך, קיין מענטש וועט זיך נישט קעגן שטעלן פאר דיר אלע דיינע לעבנס טעג, כאשר הייתי עם משה אזוי ווי איך בין געווען מיט משה אהיה עמך וועל איך זיין מיט דיר, לא ארפך איך וועל דיך נישט אפווייכן פון מיר, ולא אעזבך און איך וועל דיך נישט פארלאזן.

די נקמות וואס דער אייבערשטער טוט אין די אומות העולם, ווען ער האט געהערט די דינערן און די בליצן וואס ווערן דערמאנט אין די פריערדיגע פסוקים, האט ער זיך געפריידט אז דער אייבערשטער נעמט נקמה פון אירע פיינט. ותגלנה בנות יהודה, די אלע שטעט פון יהודה האבן זיך זייער געפריידט מיט דעם,

כי אתה השם עליון על כל הארץ, ווייל דעמאלטס וועט יעדער אנערקענען אז דו באשעפער, דו ביסט דערהויבן העכער די גאנצע וועלט, מאד נעלית, דו ביסט סאך אסאך מער דערהויבן על כל אלהים, אויף די אלע כוחות העליונים וואס די אומות העולם פלעגן דינען צו זיי. זאגט דער תרגום, ארום את הוא השם עילאה על כל יתבי ארעא לחדא אתעליתא על כל דחליא. זאגט דער פסוק אוהבי השם, ליבהאבער פונעם אייבערשטן, שנאו רע, האטס פיינט דעם שלעכטס, און האטס נישט מורא אז דער שלעכטער מענטש וועט ענק עפעס טון דערפאר, ווייל שומר נפשות חסידיו, דעמאלטס וועט דאך זיין א אמת'ע וועלט, דער אייבערשטער וועט שוין נקמה נעמען פון דעם אומות העולם, פון אלע שונאי ישראל,

זאגט דער פסוק, אור, א ליכטיגקייט, זרוע, איז איינגעפלאנצט, לצדיק פאר דעם צדיק, אויף די וועלט, אזוי ווי א זאך וואס מען פלאנצט איין און ס'וואקסט שפעטער ארויס, אזוי אויפן עולם הזה איז איינגעפלאנצט א ליכטיגקייט פארן צדיק און ס'וועט ארויסשפראצן אין עולם הבא. ולישרי לב שמחה, און פאר די גראדע הערצער איז איינגעפלאנצט א פרייד, וואס וועט אויכעט ארויסקומען שפעטער כפלי כפליים'דיג.

הייבט זיך אן קאפיטל צדיק ח', מזמור א געזאנג, שירו לה' שיר חדש, זינגטס א נייע ליד פארן אייבערשטן, כי נפלאות עשה, ווייל ער האט געטוען וואונדער, דאס גייט אויכעט ארויף אויף די מלחמת גוג ומגוג, הושיעה לו ימינו, זיין רעכטע האנט האט אים געהאלפן, ער דארף נישט קיין הילף פון קיין צווייטן, ער קען זיך אלעס אליין טון, וזרוע קדשו און זיין הייליגע ארעם איז אויסגעשפרייט און ס'קען דערגרייכן איבעראל, און דאס האט אים געהאלפן אז ער זאל קענען בייקומען גוג און מגוג. זאגט דער תרגום, תושבחת נבואה, שבחו קדם השם שבח חדת, ארום פרישן עבד, פריקת ליה ימיניה ואדרע שכינת קודשיה. זאגט די משנה אין מסכת עדיות פרק ב', רבי חנינא סגן הכהנים העיד ארבעה דברים, ער האט עדות געזאגט פיר זאכן, די ערשטע זאך איז געווען אז מימיהם של כהנים, פון די טעג פון די כהנים, לא נמנעו, האבן זיך קיינמאל נישט צוריק געהאלטן מלשרוף פון צו פארברענען את הבשר, א שטיקל קדשים פלייש, שנטמא וואס איז טמא געווארן, בוולד הטומאה, זאגט די גמרא דאס מיינט א וולד וולד הטומאה, דאס הייסט אז די פלייש אליין איז יעצט געווען א שלישי לטומאה, עס האט באקומען א טומאה פון א שני לטומאה, האט מען זיך נישט צוריקגעהאלטן פון דאס פארברענען עם הבשר מיט א שטיקל קדשים פלייש שנטמא וואס איז טמא געווארן באב הטומאה, וואס יענע פלייש איז געוועזן א ראשון, אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו, טראצדעם וואס מען געבט צו א טומאה אויף די טומאה, ווייל פון א שלישי גייט עס יעצט ווערן א שני ווען ס'גייט קומען אין בארירונג מיטן ראשון, אבער וויבאלד מען פארברענט דאך שוין סיי ווי די ביידע פליישן, גייט מיך נישט אן אז ס'ווערט מער טמא, און מען קען דאס פארברענען אינאיינעם. שמועסט די ברטנורא אויס אז מדאורייתא ווערט עס נישט מער טמא, ווייל איין עסנווארג קען נישט אריבערגעבן א טומאה צו א צווייטע, אבער מדרבנן גייט יא אריבער א טומאה פון איין עסנווארג צום צווייטן, און דאך האט מען זיך נישט צוריקגעהאלטן פון פארברענען די צוויי פליישן אינאיינעם. הוסיף רבי עקיבא האט רבי עקיבא צוגעגעבן צו דעם, מימיהם של כהנים לא נמנעו האבן זיך נישט צוריקגעהאלטן מלהדליק פון אנצינדן את השמן, אויל, פון תרומה שנפסל בטבול יום, וואס א טבול יום איז א שני לטומאה, איז דאך די אויל געווארן א שלישי, האט מען זיך נישט צוריקגעהאלטן פון דאס אנצינדן בנר אין א אייזערנע לייכטער שנטמא בטמא מת, וואס איז טמא געווארן פון א טמא מת, וואס א טמא מת איז א אב הטומאה, און א אייזערנע כלי וואס רירט צו צו אב הטומאה, ווערט אליינס א אב הטומאה. איז אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו, און דא האט מען נאך צוגעגעבן א גרעסערע טומאה, ווייל פון די שלישי איז עס געווארן א ראשון ווען ס'איז געקומען אין בארירונג מיט דעם לייכטער וואס איז געוועזן א אב, דעסוועגן דאך וויבאלד ס'איז דאך סיי ווי געשטאנען צו פארברענט ווערן, שטערט מיך נישט אז ס'ווערט מער טמא און מ'האט עס אנגעצינדן אין אזא מין לייכטער. משנה ב', אמר ר' חנינא סגן הכהנים, דאס איז די צווייטע עדותשאפט פון אים. מימיי פון מיינע טעג לא ראיתי האב איך נישט געזען עור אז א הויט פון קדשים יוצא לבית השריפה זאל ארויסגעפירט ווערן צו פארברענט ווערן, ווייל אפילו מען האט געפונען אז די בהמה איז טריפה, און די פסול איז דאך שוין געוועזן נאך פאר מען האט אפגעשינדן די הויט, דעסוועגן דאך וויבאלד מ'האט נישט געטראפן דעם פסול ביז מ'האט שוין אפגעשינדן די הויט, איז די הויט ווייטער געגאנגען צו די כהנים און מ'האט עס נישט פארברענט. אמר רבי עקיבא זאגט רבי עקיבא, מדבריו למדנו, פון די ווערטער פון רבי חנינא סגן הכהנים לערנען מיר ארויס, שהמפשיט את הבכור, ווען איינער שינדט אפ די הויט פון א בכור בעל מום וואס מ'שחט אינדרויסן פון בית המקדש, ונמצא טריפה און ס'שטעלט זיך ארויס אז די בכור איז טריפה, שיאותו הכהנים בעורו, די כהנים מעגן הנאה האבן פון די הויט, און איך זאג נישט אז די הויט דארף מען באערדיגן, אזוי ווי די הלכה וואלט געווען ווען די בכור שטארבט אוועק פון זיך אליין, וואס דעמאלטס דארף מען דאס באערדיגן, אבער יעצט וויבאלד מען האט אפגעשינדן די הויט, און מען האט נישט דערקענט די טריפה ביז נאכדעם וואס מען האט שוין אראפגענומען די הויט דערפון, בלייבט די הויט מותר פאר די כהנים. וחכמים אומרים לא ראינו אינו ראיה, זיי קריגן אויף די עדותשאפט פון ר' חנינא סגן הכהנים, אפילו דו האסט נישט געזען מיינט נאכנישט אז ס'איז געווען אזוי, ס'קען זיין אין דיינע צייטן האט עס נישט פאסירט, און אויב ס'האט יא פאסירט ביסטו פונקט נישט דארט געווען, אלא יוצא לבית השריפה, אפילו מ'האט שוין אפגעשינדן די הויט פונעם קרבן און נאכדעם טרעפט מען ערשט אז ס'איז טריפה, דארף מען די הויט פארברענען. משנה ג', אף הוא העיד, א דריטע זאך, על כפר אויף א דארף, שהיה וואס איז געווען בצד ירושלים נעבן ירושלים, והיה בו זקן אחד ס'איז געווען דארט אן עלטערער מענטש, והיה מלווה לכל בני הכפר, ער פלעגט פארבארגן געלט פאר אלע מענטשן פון דעם דארף, וכותב בכתב ידו, דעם שטר הלוואה, פלעגט ער אליינס שרייבן מיט זיין האנטשריפט אפילו ער איז געווען א נוגע בדבר, ואחרים חותמים אנדערע כשר'ע עדים פלעגן אונטערשרייבן. ובא מעשה לפני חכמים והתירו, זיי האבן דאס מתיר געווען, פארוואס? ווייל ס'ווענדט זיך נישט ווער ס'האט געשריבן דעם שטר, אלעס ווענדט זיך אין די אונטערשרייבער, און זיי זענען דאך געווען עדים וואס זענען נישט געווען קיין נוגע בדבר. לפי דרכך אתה למד, פון דעם קען מען זיך אזוי בדרך אגב ארויסלערנען, שהאישה כותבת את גיטה, א פרוי אליינס מעג אפשרייבן איר גט, והאיש כותב את שוברו, און דער מאן מעג אליינס אפשרייבן דעם שובר וואס די פרוי דארף אים געבן אז זי האט שוין באקומען די כתובה, שאין קיום הגט אלא בחותמיו, יעדע שטר ווערט נאר באשטעטיגט מיט די אונטערשרייבער, און די אונטערשרייבער, זיי זענען דאך נישט קיין נוגע בדבר, ממילא שטערט מיך נישט אז ס'איז געשריבן געווארן דורך די פרוי אליין וואס זי ווערט גע'גט אדער דורך די מאן וואס ער באקומט דעם שובר. די פערדע עדות'שאפט פון ר' חנינא סגן הכהנים איז געווען ועל מחט אויף א נאדל, וואס אונז ווייסן מיר אז די נאדל איז געווען טמא מת, שנמצאת וואס איז געפונען געווארן בבשר אין די פלייש פון א קרבן נאכן שעכטן, און מען רעדט דא אז די קרבן איז אדורכגעפירט געווארן אין וואסער פארן שעכטן און ס'איז נאך געווען יעצט נאס, קומט אויס אז ס'איז מוכשר לקבל טומאה. האט ער עדות געזאגט שהסכין אז די מעסער מיט וואס מען האט געשניטן די פלייש און ס'איז נישט זיכער אז די מעסער איז געקומען אין בארירונג מיטן נאדל והידיים און די הענט פון דעם כהן וואס ער האט זיך אפגעגעבן מיטן פלייש און ס'איז נישט זיכער אז ער האט צוגערירט צום טמא'נעם נאדל טהורות זיי בלייבן טהור. ווייל ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור און די עזרה האט א דין פון א רשות הרבים. והבשר טמא נאר די פלייש וואס די פלייש אליין האט זיך זיכער צוגערירט צום נאדל דאס איז טמא. און אפילו די פלייש איז טמא, טוט עס נישט מטמא זיין די הענט פונעם כהן וואס ער רירט צו צו די פלייש, ווייל טומאת ידיים האט מען נישט גוזר געווען אין בית המקדש. ואם נמצאת בפרש, אויב די נאדל איז געפונען געווארן אין די שמוץ, דאס הייסט אין די מאגן פון די בהמה, הכל טהור, דעמאלטס איז אלעס טהור, ווייל דארט איז נאך נישט צוגעקומען קיין איינער פון די ז' משקים אז ס'זאל ווערן מוכשר לקבל טומאה, ווייל אפילו ס'איז פול מיט פליסיגקייטן יענע משקה איז א פארדארבענע פארשטינקענע משקה וואס דאס האט נישט דעם דין פון ז' משקים אז ס'זאל מכשיר זיין לקבל טומאה. משנה ד'. שלושה דברים אמר רבי ישמעאל לפני חכמים בכרם ביבנה, אין יבנה איז געוועזן א גרויסע ישיבה וואס מ'איז געזיצן דארטן אויסגעשטעלט שורות שורות אזוי ווי אין א וויינגארטן, האט רבי ישמעאל דארטן געזאגט דריי זאכן פאר די חכמים, על ביצה טרופה, א צעקלאפטע איי וואס מ'האט אויסגעמישט די ווייסע מיט די געלעכל, שנתונה, וואס מען האט עס אראפגעלייגט על גבי ירק של תרומה, מען האט געהאט א טעלער גרינצייג פון תרומה, און מען האט דאס איבערגעדעקט מיט א אויסגעקלאפטע איי פון חולין. שהיא חיבור, דאס הייסט באהאפטן, און אויב א טבול יום זאל קומען און צורירן צו דעם איי וואס ליגט אויף די ירקות, וועלן אויך די ירקות טמא ווערן. ואם היתה כמין כובע, אויב די איי איז געווען א אפגעקאכטע איי, וואס נאכן אויסקלאפן האט מען עס געקאכט און עס איז געווארן אזוי ווי א היטעלע וואס איז דא לופט צווישן דעם און די ירק, אינה חיבור, הייסט עס נישט באהאפטן, ס'הייסט ווי א באזונדערע זאך, און ווען א טבול יום וועט צורירן צו דעם איי, הייסט עס נישט ווי ער רירט צו צו די ירקות, און די איי איז דאך חולין, א איי קען דאך נישט זיין תרומה, און טבול יום קען נישט פסל'ן קיין חולין, ממילא ווערן די ירקות נישט טמא. די צווייטע זאך וואס ער האט עדות געזאגט, ועל שבולת שבקציר, א מענטש האט געשניטן זיינע ווייץ אדער גערשטן, און אינמיטן שניידן זעט מען אז איין זאנג האט ער עפעס איבערגעלאזט, און ער האט עס נישט אפגעשניטן, וראשה מגיע לקמה, ווען מען זאל איינבייגן דעם זאנג וועט עס דערגרייכן נאך צו שטייענדיגע תבואה, איז אם נקצרה עם הקמה, מען קען עס אפשניידן אינאיינעם מיט די שטייעדיגע תבואה דערנעבן, הרי היא של בעל הבית, גייט עס צום באלבאס און נישט פאר די ארימע לייט, דאס הייסט נאכנישט קיין שכחה. ואם לאו, אויב מען קען עס נישט אפשניידן אינאיינעם מיט די שטייענדיגע תבואה, עס איז צו ווייט, הרי היא של עניים, ווייל דאס הייסט יא שכחה. און די דריטע זאך וואס ער האט געזאגט ועל גינה קטנה, א קליין גארטן, שהיא מוקפת עריס, וואס איז ארומגענומען מיט א עריס, וואס עריס מיינט פינף טרויבן ביימער וואס טוען זיך אנליינען אויף שטאנגען אדער אויף א צוים, איז אם יש בה, אויב איז דא אין דעם קליינעם גארטן, כמלוא בוצר וסלו מכאן ומלוא בוצר וסלו מכאן, אזוי פיל פלאץ אז דער מענטש וואס ער לעזט אפ די טרויבן זאל קענען דארטן שטיין מיט זיין קערבל פון די זייט און פון די זייט, וואס דאס הייסט אז דער קליינער גארטן האט כאטשיג פיר אמות אויף פיר אמות, ווייל דער בוצר פארנעמט א אמה און זיין קערבל נאך א אמה, און איך דארף האבן אויף יעדע פון די פיר זייטן פונעם גארטן צוויי אמות פאר דעם בוצר וסלו, איז אויב ס'איז דא דארטן פיר אמות, תזרע, מעג מען אנזייען קערנדלעך אין דעם גארטן, און ס'הייסט נישט קיין כלאים, מען דערווייטערט זעקס טפחים פון די עריס אין די זייט, ס'זאל נישט הייסן אז ער פלאנצט איין אין די עבודת הכרם, און ער פלאנצט איין די איבעריגע. ואם לאו, אויב ס'איז נישט דא דארטן קיין פיר אמות אויף פיר אמות, לא תזרע, זאל עס נישט ווערן איינגעפלאנצט מיט זאמען, ווייל אפילו מען וועט עס דערווייטערן זעקס טפחים פון די טרויבן ביימער, קוקט עס נאך אלץ אויס ווי כלאים בכרם. משנה היי. שלושה דברים אמרו לפני רבי ישמעאל, ולא אמר בהם, לא איסור והיתר. דריי הלכות האט מען געזאגט פאר ר' ישמעאל און ער האט נישט מסביר געווען ווען ס'איז אסור און ווען ס'איז מותר, אדער ווען ס'איז טמא און ווען ס'איז טהור, ופירשן ר' יהושע בן מתיא, ער האט עס ערקלערט פונקטליך וואס די הלכות זענען. די ערשטע הלכה איז געווען המפיס מורסא בשבת, א מענטש האט געהאט א אייטער בלאטער און ער עפענט עס אויף, אם לעשות לה פה, אויב די ציל איז צו פארברייטערן די עפענונג דערפון, אזוי ווי די דאקטוירים טוען, חייב ווייל דעמאלטס וויל ער דעם עפענונג און ס'איז א מלאכה הצריכה לגופא, ואם להוציא ממנה ליחה, אויב ער פלאצט אויף דעם בלאטער ווייל ער וויל ארויסנעמען די פליסיגקייט די אייטער אבער ער וויל נישט אז ס'זאל בלייבן אפן, איז דאך עס א מלאכה שאין צריכה לגופא, און אפילו געווענליך איז א מלאכה שאין צריכה לגופא אסור מדרבנן, אבער דא איז עס פטור און מותר, וויבאלד ס'איז א צער פאר די מענטש האבן די חכמים נישט גוזר געווען. די צווייטע הלכה, ועל הצד נחש בשבת, איינער וואס פאנגט א שלאנג אין שבת, אם מתעסק שלא ישכנו, זיין ציל איז דא אז די שלאנג זאל אים נישט בייסן, איז ער פטור, און דא איז אויך פטור און מותר, ואם לרפואה, ער וויל דאס נוצן פאר רפואה צוועקן, איז ער חייב. און די דריטע הלכה, ועל לפסין עירוניות, טעלערלעך פון די דארפס מענטשן, וואס די סדר פלעגט זיין אז זיי פלעגן מאכן אזוי ווי א רינדעכיגע באל וואס איז הויל פון אינעווייניג פון כלי חרס, מען האט עס אויסגעברענט אינעם אויוון און שפעטער צושניטן אויף האלב און געמאכט דערפון צוויי טעלער, אבער יעצט ווען ס'איז נאך איין גרויסע רינדעכיגע זאך און נאכנישט צושניטן, שהן טהורות באוהל המת, אויב דאס איז געוועזן אין א געצעלט אינאיינעם מיט א מת, בלייבט עס טהור, ווייל א כלי חרס איז נישט מטמא פון אינדרויסן, נאר פון די לופט פון אינעווייניג, און דא דאך איז פארמאכט, ס'איז נישט דא וויאזוי די טומאה זאל אריינגיין אינעווייניג, וטמאות במשא הזב. אויב א זב טראגט עס, היסט הזב איז מטמא, אפילו א כלי חרס, אפילו א פארמאכטע כלי חרס, בצמיד פתיל, ווערט טמא ווען דער זב רירט עס, ממילא אפילו די פארמאכטע כלי חרס וועט ווערן טמא דורכדעם וואס די זב האט עס מטלטל געווען. רבי אלעזר בן צדוק אומר, אף במשא הזב טהורות, אפילו ווען א זב זאל דאס רירן וועט עס אויכעט בלייבן טהור, מפני שלא נגמרה מלאכתם. ער האט געהאלטן אז ווילאנג מען צעשניידט עס נישט אין האלב איז עס נאכנישט פארטיג, אז ס'איז נאכנישט פארטיג איז עס בכלל נישט מקבל טומאה. די חכמים האבן אבער געהאלטן אז דאס אויסברענען אינעם אויוון, דאס מאכט עס פארטיג, און אפילו ס'איז נאכנישט צעשניטן איז עס שוין מקבל טומאה, אבער באוהל המת איז עס טהור וויבאלד ס'איז נישט אפן און ס'איז נישט דא וואו די טומאה זאל אריינגיין. משנה ו'. שלשה דברים אמר רבי ישמעאל ולא הודה לו רבי עקיבא. דריי זאכן האט רבי ישמעאל געזאגט און רבי עקיבא האט נישט מסכים געווען צו אים, און דאס זענען די דריי זאכן, איינס איז השום, קנאבל, די צווייטע איז והבוסר, טרויבן, וואס איז נישט געצייטיגט, און די דריטע איז והמלילות, זאנגען, וואס זענען נאכנישט געצייטיגט. וואס די דריי זאכן פלעגט זיין די סדר אז מען פלעגט דאס צודריקן און ארויסנעמען די שארפע זאפט דערפון, מען פלעגט עס נוצן איינצוטונקען אין דעם פלייש וכדומה, שריסקן מבעוד יום, אויב ער האט עס שוין צודריקט פון פאר שבת, ער האט ארויפגעלייגט אויף דעם שווערע שטיינער און ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען די זאפט דערפון, שרבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך, אפילו נאכדעם וואס עס ווערט שבת מעג ער ענדיגן און עסן דערפון, ער מעג נעמען זיין פלייש און איינטונקען אין דעם, און איך האב נישט מורא אז ער וועט גיין קוועטשן, ווייל אפילו ער וועט קוועטשן איז עס נישט קיין איסור דאורייתא ווייל ס'רינט דאך פון זיך אליין. רבי עקיבא אומר לא יגמור, מען טאר נישט ענדיגן, מען טאר נישט עסן דערפון אום שבת, דאס האט א דין אזוי ווי אנדערע משקין שזבו וואס מען האט גוזר געווען אז מען טאר דאס נישט נעמען וויבאלד כ'האב מורא אז מען וועט גיין קוועטשן. משנה ז', שלשה דברים אמרו לפני רבי עקיבא, דריי זאכן האט מען געזאגט פאר רבי עקיבא, שניים צוויי זאכן האט מען נאכגעזאגט משום רבי אליעזר, ואחד און איינס משום רבי יהושע. שניים משום רבי אליעזר, איינס איז יוצאת אישה בעיר של זהב, א פרוי מעג שבת ארויסגיין אין גאס מיט א גאלדענע צירונג וואס זי טראגט אויפן קאפ, וואס ס'האט אויף זיך א בילד פון א שטאט, פון ירושלים. ווייל רבי אליעזר האט נישט מורא געהאט אז זי וועט עס אויסטון און ווייזן פאר אירע חבר'טעס, ווייל די סדר פלעגט זיין אז נאר א חשוב'ע פרוי פלעגט ארויסגיין מיט אזא מין גאלדענעם שטאט, און א חשוב'ע פרוי איז נישט די סדר אז זי זאל עס אויסטון און זיך ארום ווייזן דערמיט. די צווייטע הלכה וואס רבי אליעזר האט געזאגט ומפריחי יונים פסולים לעדות, מענטשן וואס זיי מאכן אז די טויבן זאלן פליען, וואס די ברטנורא ברענגט שטענדיג אראפ צוויי פשטים אויף דעם, אדער מיינט עס א פארמעסט וועמ'ס פייגל ס'קומט פריער אן ערגעץ, יענער וועט געווינען און באקומען עפעס געלט, וואס דאס איז א אסמכתא וואס איז נישט קונה, ממילא הייסט עס א גזל. אדער א מענטש האט א טרענירטע פייגל וואס טוט ברענגען פרעמדע פייגלעך צו איר בעל הבית, וואס דאס איז אויך א גזל מפני דרכי שלום, איז די וואס טוען אזעלכע זאכן זענען פסול פאר עדות'שאפט. ואחד משום רבי יהושע איין הלכה האט מען אים נאכגעזאגט אין נאמען פון רבי יהושע השרץ בפי חולדה, אויב ס'איז דא א שרץ פון איינע פון די שמונה שרצים וואס איז מטמא ווען ס'איז טויט, און ס'איז געוועזן אין די מויל פון א חולדה, ומהלכת על גבי כיכרות של תרומה, די חולדה האט שפאצירט אויף ברויטן פון תרומה, ספק נגע ספק לא נגע, ס'איז א ספק צו די שרץ וואס ליגט אין די מויל פון די חולדה האט צוגערירט צו איינע פון די ברויטן פון תרומה און דאס מטמא געווען, ספיקו טהור איז די ספק טהור אפילו אין א רשות היחוד, וואס געווענליך ספק טומאה ברשות היחוד איז טמא, אבער דא וויבאלד די טומאה שטייט נישט אויף איין פלאץ, ס'וואנדערט אהער ס'וואנדערט אהין, איז די ספק טהור. משנה ח', שלושה דברים אמר רבי עקיבא. דריי זאכן האט רבי עקיבא געזאגט, על שנים הודו לו, אויף צוויי האבן די חכמים מסכים געווען צו אים, ועל אחד לא הודו לו און אויף איין זאך האבן זיי נישט מודה געווען צו אים. די ערשטע זאך איז געווען על סנדל של סיידים. די וואס ארבעטן מיט קאלעך האבן א ספעציעלע האלצערנע שיך וואס זיי נוצן צו שטיין דערויף אז די פיס זאלן נישט ווערן אפגעברענט פון די קאלעך, שהוא טמא מדרס, האט רבי עקיבא געזאגט אז אויב א זב זאל זיך אנטון אזא מין שיך וועט עס ווערן טמא מדרס. צו דעם האבן די חכמים מסכים געווען. און אויך א צווייטע הלכה, ועל שיורי תנור ארבעה, אויב א מענטש האט געהאט א גרויסע אויוון און ס'האט זיך צעבראכן, אבער ס'איז געבליבן הויעך פיר טפחים, איז עס נאך אלץ מטמא אלס א אויוון, שהיו אומרים די חכמים האבן פארדעם געזאגט שלושה, אז אפילו עס איז נאר געבליבן דריי טפחים אין די הייעך איז עס אויך טמא, והודו לו זיי האבן אבער מסכים געווען יעצט צו ר' עקיבא אז די שיעור איז פיר טפחים. ועל אחד לא הודו לו אויף איין הלכה וואס רבי עקיבא האט געזאגט האבן זיי נישט מסכים געווען צו אים, על כסא אויף א שטול שניטלו וואס אוועקגענומען געווארן שניים מחפוייו, צוויי פון זיינע ברעטער, די פלאץ וואו מען זיצט איז צוזאמגעשטעלט פון קליינע ברעטעלעך, אויב צוויי דערפון זענען אוועקגעגאנגען זה בצד זה איינס נעבן די אנדערע, איז דאך דא יעצט א גרויסע לאך און מען קען נישט זיצן דערויף, שרבי עקיבא מטמא, ווייל אפילו מען קען שוין נישט זיצן דערויף, אבער מען קען נאך האלטן אויף דעם זאכן. ער קען ארויף לייגן אויף דעם מילגרוימען, וחכמים מטהרין, וויבאלד די שטול איז געמאכט געווארן צום זיצן, אז מען קען שוין נישט זיצן, אפילו עס איז נאך ראוי, אז ס'זאל מקבל זיין רימונים, איז עס בכלל נישט מטמא, וויבאלד די עיקר השתמשות דערפון קען מען שוין נישט טון, איז עס מער נישט מטמא. משנה ט', הוא היה אומר, ר' עקיבא האט געזאגט. האב זוכה לבן, א טאטע איז זוכה פאר זיין זון, בנוי מיט שיינקייט, ובכח מיט קראפט, ובעושר מיט רייכטום, ובחכמה מיט קלוגשאפט, א שכל הישר, ובשנים און מיט יארן. איז דער ברטנורא מסביר אז געווענליך האט א קינד די נאטור פון זיין טאטע, און אז דער טאטע איז געווען שיין, קרעפטיג, רייך, און קלוג, און ער האט געלעבט לאנג, וועט עס אריבערגיין צו די קינדער, אלע זאכן גייען אריבער בטבע, און דער רייכטום גייט אריבער בירושה. נאך א פשט זאגט ער, אויב דער טאטע האט געטון מצוות און מעשים טובים, וועט ער אין דעם זכות האבן שיינע קרעפטיגע רייכע קלוגע קינדער וואס וועלן לעבן לאנג. זאגט די משנה איבער מספר הדורות לפניו, אמאל איז דא וואס א טאטע אדער א זיידע איז זוכה פאר א צאל דורות פאראויס פון אים ווייל דער אייבערשטער האט באשטימט צו געבן עפעס א גוטן זאך פאר די דריטע צו די פערדע דור פון דעם מענטש, והוא הקץ, און דאס איז די ענדע ווען דער אייבערשטער האט באשטימט אז די גוטע זאך זאל קומען, שנאמר קורא הדורות מראש דער אייבערשטער האט פארגעליינט די אלע דורות, פון אנהייב פון די וועלט באשאף האט ער געזאגט פונקטליך וואס עס גייט זיין אין אלע דורות שפעטער, אף על פי שנאמר ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ונאמר ודור רביעי ישובו הנה. ס'איז דא עטליכע פשטים דא אין די משנה. דער רמב"ם זאגט אז ווען דער אייבערשטער זאגט צו א גוטע זאך, זאגט ער עס סיי מיט א צאל פון יארן ווען ס'גייט קומען, אזוי ווי ער האט געזאגט פאר אברהם אבינו אז נאך פֿיר הונדערט יאר וועלן זיינע קינדער ארויסגיין פון מצרים, און ער געבט אויך א צאל דורות, וויפיל דורות שפעטער ס'גייט קומען, אזוי ווי ער האט געזאגט ודור רביעי ישובו הנה. און ווען ס'איז זיך צוזאמגעקומען די צוויי זאכן, ס'האט זיך געענדיגט די פֿיר הונדערט יאר, און ס'איז אנגעקומען דער פערדע דור פון די וואס זענען אריין קיין מצרים, זיי האבן זיך צוריקגעקערט און אריינגעגאנגען קיין ארץ ישראל. דער ראב"ד לערנט פשט אז ביי אוועקנעמען פון שלעכטס, אזוי ווי ארויסגיין פון מצרים, גייט עס צו מיט א חשבון פון יארן, דער אייבערשטער זאגט, נאך פֿיר הונדערט יאר וועט מען ארויסגיין פון מצרים, וועט עס דעמאלטס פאסירן, אבער לגבי די גוטע זאך וואס דארף קומען נאכדעם, אריינגיין קיין ארץ ישראל, דאס ווענדט זיך שוין אין די מנין הדורות. ווייל מען זעט דאך אז נישט דער זעלבער דור וואס איז ארויסגעקומען פון מצרים איז תיכף אריין קיין ארץ ישראל, ווייל זיי זענען נאכנישט געווען ראוי דערצו, האט דער אייבערשטער צוגעווארט ביז א דור שפעטער און זיי האט ער אריינגעברענגט קיין ארץ ישראל. ער זאגט אז אזוי איז אויכעט געווען ווען מען איז ארויסגעקומען פון גלות בבל, אז נאך זיבעציג יאר האט זיך די גלות געענדיגט ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט זיבעציג יאר איז געבליבן זיבעציג יאר, אבער הערשט א שטיק צייט שפעטער איז מען אריינגעגאנגען צוריק קיין ארץ ישראל און אויפגעבויט דעם צווייטן בית המקדש, און אזוי וועט זיין לעתיד זאגט ער אז מען וועט טאקע אויסגעלייזט ווערן פון גלות אבער מען וועט נאך וואנדערן אין די מדבר ביז מען וועט זוכה זיין אריינצוגיין צוריק קיין ארץ ישראל. ממילא ווענדט זיך עס אין צוויי זאכן, ס'איז דא א צאל פון יארן וואס דעמאלט וועט אוועק גיין די שלעכטע זאך, די שלעכטע גזירה, דאס ווענדט זיך אין די יארן, אבער די גוטע גזירה וואס דער אייבערשטער גיבט נאכדעם, דאס ווענדט זיך אין די צאל פון די דורות. משנה י, אף הוא היה אומר, רבי עקיבא האט אויך געזאגט. חמשה דברים של שניים עשר חודש, ס'איז דא פינף זאכן וואס דויערן צוועלף חדשים, משפט דור המבול איז געווען שניים עשר חודש, משפט איוב, די יסורים וואס ער האט געליטן איז געווען שניים עשר חודש, משפט המצריים די אלע מכות וואס זיי האבן געהאט האט געדויערט שניים עשר חודש, משפט גוג ומגוג, לעתיד לבוא וועט זיין שניים עשר חודש, און משפט רשעים בגיהנום איז אויכעט שניים עשר חודש שנאמר והיה מדי חודש בחדשו, ווען ס'וועט נאכאמאל אנקומען דעם זעלבן חודש פון די פטירה פונעם רשע, דעמאלס וועט ער ארויסקומען פונעם גיהנום, און יבוא להשתחוות לפני ה' ווי ס'שטייט אין פסוק. רבי יוחנן בן נורי אומר, מן הפסח ועד העצרת. ס'איז דא אזעלכע וואס זיי דארפן נאר זיין אין גיהנום נײַן און פֿערציק טעג, אזויפיל טעג וויפיל ס'איז דא פון פסח ביז שבועות, שנאמר, שטייט דאך אין דעם פסוק אויכעט, ומדי שבת בשבתו, זאגט ער דאס גייט ארויף אויף די טעג צווישן פסח און שבועות, וואס פסח ווערט אנגערופן שבת, און אויכעט עצרת, שטייט עד ממחרת השבת השביעית, איז אזויפיל טעג וואס איז דא צווישן איין שבת און דעם צווייטן, אזוי לאנג וועלן די מענטשן זיין אין גיהנום, און נאכדעם וועלן זיי ארויסקומען זיך ביקן פארן אייבערשטן. זאגט די גמרא אין מסכת עבודה זרה דף ע"ה עמוד ב', ער באציט זיך אויף א משנה וואס איז געשטאנען דארט אז ווען איינער קויפט פון א גוי א כלי, איז די זאכן וואס מען האט גענוצט נאר מיט קאלט איז גענוג אז מען שווענקט עס אפ, די זאכן וואס מען האט עס גענוצט מיט הייס דארף מען כשר'ן, און אז מען האט עס גענוצט אויפן פייער דארף מען דאס אויסגליען, אויסברענען. תנא, זאגט די גמרא, דאס האבן מיר געלערנט, וכולם, די אלע זאכן, צריכין טבילה בארבעים סאה, אויסער דעם וואס מען דארף עס כשר'ן און אויסברענען, דארף מען דאס אויכעט טובל'ען אין א כשר'ע מקווה פון מ' סאה, מנא הני מילי פון וואו זעהסטו דאס? אמר רבא דאמר קרא שטייט א פסוק ביי די פרשה פון כלי מדין, כל דבר אשר יבוא באש, יעדע זאך וואס קומט געווענליך אין פייער תעבירו באש זאלט עטס אדורכפירן אין פייער, לייגט ער אבער צו אן איבעריגן ווארט וטהר, דעמאלטס וועט עס זיין ריין, הוסיף לך הכתוב טהרה אחרת, וואס דאס איז די טובל'ען אין די מקווה. תנא בר קפרא מתוך שנאמר, ס'שטייט דארט ביי יענע פרשה במי נדה, מיט שפרענג וואסער, שומע אני שצריך הזאה שלישי ושביעי, פארשטיי איך אפשר פון דעם אז מען דארף דאס אנשפריצן מיט די אפר הפרה דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, תלמוד לומר אך, אך במי נדה שטייט אין פסוק, חלק, דאס צוטיילט עס, ניין, מען דארף נישט שפריצן קיין אפר הפרה, אם כן מה תלמוד לומר במי נידה, מים שנידה טובלת בהן, מען דארף דאס טובל'ען אין אזא מין וואסער וואס איז כשר פאר א נידה, הוי אומר ארבעים סאה, עס דארף האבן פערציג סאה. תנו רבנן הלוקח כלי תשמיש מן הנכרי, אז איינער קויפט פון א גוי, א כלי זיך צו באנוצן דערמיט, דברים שלא נשתמש בהן, אזא מין זאך וואס דער גוי האט נאך בכלל נישט גענוצט, מטבילן, קען ער עס טובל'ען והן טהורין און עס איז שוין ריין.

וכולן און די אלע זאכן שנשתמש בהן וואס ער האט זיך באנוצט דערמיט, עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא ילבן, נאך פארן טובל'ען, נאך פארן כשר'ן, נאך פארן אויסברענען. איז תני חדא אין איין ברייתא האט מען געלערנט אסור, די אלע זאכן וואס ער האט געקאכט דערין ווערן אסור צו עסן, ס'האט באקומען א טעם פון די גוי'אישע געקעכט, ותניא אידך מותר אין א צווייטע ברייתא האט מען געלערנט אז מ'מעג עסן די געקעכט, לא קשיא, הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם אסור, ס'דא א שיטה אז ווען ס'קומט אריין א פגום'דיגע טעם אין א עסנווארג איז עס אויכעט אסור, ער האט טאקע געהאלטן אז ס'איז אסור, הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר, וויבאלד דער גוי האט דא געקאכט שוין א לאנגע צייט צוריק, איז דאך די טעם וואס קומט ארויס א טעם לפגם, ממילא איז די געקעכט נישט אסור. זאגט די גמרא ולמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר גיעולי נכרים דאסר רחמנא היכי משכחת לה, אויף וועלכן אופן האט די תורה געהייסן אז מען זאל כשר'ן די כלים וואס קומען פון די גוים? די גוי האט דאך געקאכט שוין אזוי לאנג צוריק, איז דאך עס א נותן טעם לפגם דארף דאך עס זיין מותר. אמר רב חייא, בריה דרב הונא, לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא, א טאפ וואס דער גוי האט היינט גענוצט, דלאו נותן טעם לפגם הוא, עס איז נאך א פרישע טעם, ס'געט נאך אריין א טעם לשבח, דעיס דארף מען אויסקאשערן. מכאן ואילך לישתרי, פרעגט די גמרא, פון א טאג און ווייטער, זאל עס זיין מותר צו נוצן לכתחילה אפילו אן קאשערן? ענטפערט די גמרא, ניין. גזירה קדירה שאינה בת יומא משום קדירה בת יומא, מען האט גוזר געווען אז מען זאל כשר'ן אויכעט א טאפ וואס מען האט נישט גענוצט היינט, ווייל אז נישט וועל איך קומען נוצן אויכעט אזא מין טאפ וואס דער גוי האט היינט גענוצט און ס'איז נאך א נותן טעם לשבח. זאגט די זוהר הקדוש אין פרשת אמור ואמר ר' אבא אברהם כל יומוי הוה קאים בפרשת אורחין, אלע זיינע טעג איז ער געשטאנען אויף די שייד וועג לזמנא אושפיזין איינצולאדן געסט, ולתקנא לון פתורא זיי צוצוגרייטן א טיש, איז השתא יעצט יום טוב סוכות, דמזמנין ליה מען לאדנט אים, ולכלהו צדיקייא און די אנדערע צדיקים, ולדוד מלכא מען לאדנט אויך דוד המלך, ולא יהבין לון חולקיהון אויב מען געבט זיי נישט זייער טייל דאס מיינט אז מען געבט נישט צו עסן פארן ארעמאן, איז אברהם קאים מפתורא, ער שטעלט זיך אויף פונעם טיש וקרא און ער רופט אויס דעם פסוק סורו נא, קערטס ענק אפ מעל אהלי האנשים הרשעים האלה, וכלהו סלקין אבתריה און די אלע אנדערע אושפיזין גייען אוועק נאך אים. יצחק אמר דעם פסוק ובטן רשעים תחסר, יעקב אמר פתך אכלת תקיאנה, ושאר כל צדיקייא אמרי כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום, דוד מלכא אמר, און דא פעלט אפאר ווערטער, ואשלים דינוי, און ער ענדיגט צו דעם דין, דכתיב ויהי כעשרת הימים, ס'איז געווען נאך צען טעג, ויגוף השם את נבל וימות, האט דער אייבערשטער געשלאגן נבל און ער איז געשטארבן. מאי קא מיירי, פארוואס איז ער געשטארבן? בגין דדוד שאל לנבל, דוד המלך האט געבעטן פון נבל ער זאל אים צושטעלן עסן פאר זיינע מענטשן, ואתעביד ליה אושפיזא, ער איז געווארן א גאסט ביי אים, ולא בעא, נבל האט נישט געוואלט שפייזן דוד המלך. ודא, און דער מענטש, וואס ער ליידנט איין די אושפיזין סוכות, ער איז נאך ערגער, ווייל זמין ליה, ער האט געליידנט דעם גאסט, נישט דער גאסט איז זיך אנגעקומען און פארלאנגט עסן, ער האט געליידנט די געסט, ולא יהב ליה חולקא, און ער געט אים נישט זיין טייל, ווייל ער געט נישט פאר די ארעמעלייט גארנישט. ובאינון עשר יומין, אין די צען טעג פון עשרת ימי תשובה, דדוד מלכא, וואס דאס מיינט די שכינה הקדושה, דאין עלמא, די מידת המלכות טוט דעמאלטס משפט'ן די וועלט, אתדן עליה ההוא בר נש, ווערט דער מענטש דעמאלטס געמשפט, דאשלים ליה ביש יתיר מנבל, ער באקומט נאך מער א עונש, מער שלעכטס ווי נבל, ווייל ער איז ערגער, נבל האט נישט געלאדענט דוד און נישט געגעבן צו עסן, נאר דוד איז געקומען צו אים און געבעטן עסן, ער האט נישט געגעבן. אבער דער מענטש וואס ער ליידנט די אושפיזין, און ער געבט גארנישט פאר די ארעמעלייט, וועט נאך מער באשטראפט ווערן. אמר רבי אלעזר בגין כך, אורייתא לא אטרח עליה דבר נש יתיר, די תורה האט נישט צופיל באמוטשעט א מענטש, אלא במה דיכיל, וויפיל דער מענטש קען זיך ערלויבן אזויפיל דארף ער געבן, דכתיב, איש כמתנת ידו וגומר.

און ער מאכט זיך זאט מיט דעם וואס ער געבט פאר די ארעמעלייט, קודשא בריך הוא עמיה איז דער אייבערשטער מיט אים, ואברהם קרא עליה, אברהם רופט אויף אים דעם פסוק אז תתענג על השם, ויצחק קרא עליה, כל כלי יוצר עליך לא יצלח. אמר רבי שמעון, האי דעם פסוק פון כל כלי יוצר עליך לא יצלח דוד מלכא אמר ליה, דאס זאגט דוד המלך, בגין דכל זיינין דמלכא, אלע געווער פונעם קעניג וקרבין דמלכא, די אלע מלחמות פונעם קעניג בידוי דדוד אתפקדו, דאס איז איבערגעגעבן געווארן אין די הענט פון דוד המלך, ממילא פאסט זיך אז ער זאל זאגן דעם פסוק פון כל כלי יוצר עליך לא יצלח. אבל יצחק קאמר דעם אנדערן פסוק פון גיבור בארץ יהיה זרעו וגומר, הון ועושר בביתו וגומר.

זכאה חולקיהון דצדיקייא, וואויל איז די טייל פון די צדיקים בעלמא דין אויף די וועלט ובעלמא דאתי אויף יענע וועלט, עלייהו כתיב אויף זיי שטייט דער פסוק ועמך כולם צדיקים וגומר. זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ז', גמרו מלאכול, ווען מען ענדיגט עסן, מסלקין את השלחן נעמט מען אוועק דעם טיש, און מכבדין את המקום שאכלו בו, מען קערט אויס דעם פלאץ ווי מען האט געגעסן, ואחר כך נוטלין את ידיהם ערשט נאכדעם וואשט מען זיך מים אחרונים, ווייל אז נישט, שמא ישיירו שם פירורין שיש בהן כזית, אפשר וועט בלייבן דארטן אזעלכע גרויסע ברעקלעך וואס האבן אין זיך א כזית, שאסור להלך בהן, אז מ'טאר נישט טרעטן דערויף ולרחוץ עליהן, און מ'טאר זיך נישט וואשן מים אחרונים דערויף, ווייל ס'גייט לאיבוד. אבל פירורין שאין בהן כזית, קלענערע ברעקלעך ווי א כזית, מותר לאבדן ביד, מעג מען דאס מאבד זיין מיט די הענט. הביאו להם מים לנטילה, ווען מען ברענגט אריין די מים אחרונים זיך צו וואשן, כל שמברך ברכת המזון, דער וואס גייט פארבענטשן, הוא נוטל ידיו תחילה, ער וואשט זיך ערשט די הענט, כדי שלא ישב הגדול וידיו מזוהמות עד שיטול אחר, דער חשוב'ער מענטש ביי די סעודה וואס ער גייט פארבענטשן, פאסט נישט אז ער זאל זיצן מיט די שמוציגע הענט און אויסווארטן אז א צווייטער זאל זיך וואשן. ושאר הסועדין די אנדערע וואס זיצן דארט ביי די סעודה, נוטלין ידן וואשן זיך זייער הענט בסוף נאכדעם, זה אחר זה איינער נאכן אנדערן. ואין מכבדין בדבר זה, מ'איז זיך נישט מכבד מיט די מים אחרונים, שאין מכבדין בידיים מזוהמות, מיט שמוציגע הענט איז מען נישט מכבד א צווייטן, ולא בגשרים, מ'איז אויכעט נישט מכבד אויף בריקן, דו גיי אדורך פריער, ולא בדרכים, אונטערוועגנס איז מען אויכעט נישט מכבד איינעם דו גיי פאראויס, אלא בפתח הראוי למזוזה, נאר ווען מען קומט אן צו אזא מין טיר וואס איז פאסיג ס'זאל האבן א מזוזה קען מען מכבד זיין אז יענער זאל גיין פאראויס, ובשעת כניסה אויכעט נאר ווען מען האלט ביים אריינגיין אינעם שטוב. גמרו ליטול ידיהן, מען האט זיך געענדיגט וואשן די הענט, ונגבו ידיהן, מען האט שוין אפגעטריקנט די הענט, ובירכו ברכת המזון, מען האט שוין געבענטשט אויך, והביאו את המוגמר, מען האט אריינגעברענגט בשמים צו שמעקן. מי שבירך ברכת המזון, דער וואס האט פארגעזאגט דאס בענטשן, הוא מברך על המוגמר, ער מאכט אויך די ברכה אויף די בשמים, וכולן עונין אמן, און אלע ענטפערן אמן. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, והרביעי און די פערדע סיבה פארוואס לשון הרע איז אזוי הארב ווי די דריי הארבסטע עבירות, ווייל אם ישוב בעל הלשון בתשובה, טאמער דער בעל הלשון וויל תשובה טון, צריך לבקש מחילה, דארף ער איבערבעטן, לאשר מוצק לו מזעם לשונו די אלע וואס זענען באטראפן געווארן פון זיין צונג. והוא לא יזכור מספר כולם. ס'איז דאך זייער שווער פאר אים צו גיין בעטן מחילה ווייל ער געדענקט אפילו נישט ווער ס'איז אלץ באטראפן געווארן פון אים, כי רבים מכאובים הכאיב וכמה נפשות הדאיב, ער האט פאר זייער אסאך מענטשן וויי געטון, און גם רבים מאשר זכר כי אותם עכר, ס'דא אסאך מענטשן וואס ער געדענקט יא אז ער האט זיי וויי געטון, והם לא ידעו זיי ווייסן אבער נישט, כי ידיח עליהם את הרעה, אז ער האט שלעכט געטון פאר זיי. יתבייש להודיעם וועט ער זיך שעמען זיי איינצומעלדן ולגלות אזנם על אשר גמלם רעה, ער וועט זיי נישט וועלן בעטן מחילה, ווייל ס'וועט אויסקומען ער מוז זיי פארציילן אז ער האט זיי בארעדט, און ער וויל נישט זיי זאלן וויסן דערפון. כי הוא מכה ווייל דער מענטש טוט שלאגן ואין מכתו ידועה, זיין קלאפ איז נישט באוואוסט, כענין שנאמר מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה, חצי גבור שנונים. על כן נמשל לשון הרע לחץ, פארדעם איז לשון הרע צוגעגליכן צו א פייל, כי המושך בקשת, ווען איינער ציט מיט א פייל און בויגן, איז פעמים רבות, איז דא אסאך מאל וואס ישלח חציו באדם, ער קען אריינשיסן זיינע פיילן אין א מענטש ולא נודע מי הכהו, מ'וועט קיינמאל נישט וויסן ווער ס'האט געשלאגן, אזוי איז אויך די מעשה מיט לשון הרע, ער בארעדט מענטשן, און יענער וועט קיינמאל נישט וויסן אז ער איז באטראפן געווארן פון אים, ממילא איז זייער שווער תשובה צו טון פון לשון הרע. ועוד על ענין אחר נמשל לחץ, ס'דא נאך א טעם פארוואס לשון הרע איז צוגעגליכן צו א פייל, כי שולף החרב, ווען איינער נעמט ארויס א שווערד, אם נכמרו רחמיו על האדם בהתחננו אליו, אויב באקומט ער רחמנות אויף דעם מענטש וועם ער וויל הרג'נען, ישיב חרבו אל נדנה, קען ער עס צוריק אריינלייגן אינעם האלטער, אבער לא כן זורק החץ, ווען איינער האט ארויסגעשאסן א פייל, קען ער שוין גארנישט טון, כי אין בידו להשיבו, ס'איז נישט אין זיין הענט, אין זיין מעגליכקייט דאס צוריקצוברענגען. כן אזוי אויך דער בעל לשון הרע. אחר אשר יצא הדבר מפיו, איינמאל די ווארט איז ארויס פון זיין מויל לא יוכל לתקון, קען ער עס נישט פאררעכטן. ופעמים און אמאל איז דא שידבר וואס ער זאל רעדן על פגם משפחה, ער בארעדט א גאנצע משפחה, ער לאזט ארויס א שם דערויף, והזיק כל הדורות הבאים אחריו, שעדיגט ער די אלע דורות וואס קומען ארויס שפעטער פון די משפחה, ולא תגיע אליו מחילה מזה, מען קען אים דאס קיינמאל נישט מוחל זיין. על כן אמרו רבותינו זל כי המדבר בפגם משפחה, ווער ס'בארעדט א משפחה, אין לו כפרה עולמית וועט ער קיינמאל נישט פארצייעט ווערן. והנה, נאך א סיבה פארוואס אזוי הארב לשון הרע, ווייל המשלח לשונו, ווער ס'לאזט גיין זיין צונג, גם על הקדושים אשר בארץ המה ידבר, וועט ער בארעדן אפילו די ערליכע אידן וואס לעבן שוין נישט, כי על מי לא עברה רעותו תמיד, וועמען פארשוינט ער דען, יעדן איינעם טוט ער בארעדן, וכבר אמרו רבותינו זל, כי האפיקורס אין לו חלק לעולם הבא, ענדיגט דער חידא מיט גוטע ווערטער, השם יצילנו, דער אייבערשטער זאל אונז ראטעווען.